היינטיגע פרשה איז קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם, דאס איז די התחלה אזוי ווי די העדער פון די גאנצע פרשה, און ס'ליסט א גאנצע ליסט פון פרשיות, ס'איז דא מיין איך פערצן אנדערע פרשיות אינדערין, און יעדע איינע פון די פערצן פרשיות האט אין זיך א גאנצע באנטש פרטים פון מצוות, על פי רוב איז פון איין ענין, מ'קען פארשטיין די. קשר פון די זאכן ווער ס'לערנט, און יעדע איינע פון די קליינע ענדיגט זיך אויך אני השם, איז דאס די סטייל, דאס איז אין ספר ויקרא מסתמא די איינציגסטע פרשה, אין יעדע ספר, אין דברים איז דא אזא פרשה, אין אנדערע פלעצער, וואס איז אזוי ווי א ספר המצוות, אלע מצוות, מען לערנט פריער מצוות מיוחדים פאר כהנים, פאר די משכן אזוי ווייטער, דאס איז מצוות באופן כללי וואס איז שייך פאר יעדע איינע, אזוי ווי ס'שטייט אל כל עדת בני ישראל, דאס איז פאר יעדע איינע, יעדע איינע דארף עס וויסן, ס'איז זייער פשוט געשריבן, זייער פשוטע מצוות וואס איז שייך פאר יעדע איינע, און דאס איז א גאנצע ליסט פון זיי. און ווער ס'לערנט קען זען ווי זיי האבן גראדע די שייכות פון יעדע איינע פון זיי, הגם א חלק פון זיי שטייט אני השם אלקיכם, א חלק שטייט אני השם, א חלק שטייט ויראת מאלקיך, א חלק שטייט ולא תחללו, באופן כללי קען מען פארשטיין, אפשר נישט ממש יעדע איינס, מען קען פארשטיין באופן פשוט פארוואס דאס איז א חילול השם, פארוואס און אזוי ווייטער. איז לאמיר זאגן די וועלכע וויפיל מען קען וויפיל מ'האט צייט. ערשטע זאך איז איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, דאס איז אן אינטערעסאנטע פסוק אזוי ווי א כלל, קען זיין ס'איז א גייט אויף די סדר פון עשרת הדיברות, די ביידע זאכן שטייען שוין אין עשרת הדיברות, די זעלבע סארט פסוק איז דא צום סוף, את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, און די זעלבע פסוק איז דא נאכאמאל אין סוף פרשת בהר, דאס דארף מען פארשטיין וואס איז די מיוחד פון די פסוק, און נאכדעם שטייט אז מ'זאל נישט טון עבודה זרה, דאס איז א פשוט. אויך וויכטיגע זאך הלכות שלמים שטייט נאך דעם לכאורה דאס איז די איינציגסטע הלכה פון קרבנות וואס א יעדע איד דארף וויסן מילא שטייט עס ווען מ'קען עסן די שלמים נאכדעם שטייט הלכות פון קציר מ'זאל געבן פאה און לקט און עולל דאס איז פשוט'ע דרכים פון צדקה נאכדעם מ'זאל נישט גנב'נען מ'זאל נישט עושק זיין מ'זאל נישט תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר אויף דעם שטייט ויראת מאלקיך דאס זענען פרטות'דיגע זאכן וואס קיינער זעט נישט מ'קען נארן גרינג דארף מען האבן יראת שמים. נאך דעם שטייט הלכות פאר די בית דין זאל נישט מאכן קיין עול במשפט נישט נושא זיין פני דל און בצדק תשפוט לא תלך רכיל בעמיך שטייט אויך נעבן די בית דין אפשר מיינט עס נישט פארציילן זאכן וואס איז געווען אין בית דין אינדרויסן לא תעמוד על דם רעך ווייטער שטייט אין די פרשה פון די בית דין אפשר מיינט עס במיוחד פאר א בית דין נאכדעם איז דא נאך א פרשה פאר פשוטע מענטשן לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח דאס מיינט צו זאגן אזוי ווי אין בית דין איז דא תוכחה און מען שמועסט זיך אויך דא אמאל צווישן מענטשן א פייט איז רעד דיך אויס קלאר פארוואס פארוואס לא תשא עליו חטא פארוואס זאלסטו האלטן אז יענער איז דיך עפעס שולדיג אז יענער איז א רשע לא תקום ולא תטור איז ווייטער הלכות פרטיות ואהבת לרעך כמוך אני השם ואהבת לרעך כמוך בפשטות מיינט נישט ליב האבן פילן ליב האבן עס מיינט זיך פירן מיט אלע דרכים פשוט נישט יעדע זאך דארף מען ס'איז דאך פרשה פון כללים נישט יעדע זאך קען מען זאגן ווען ער בעט דיך א טובה טוה אים די טובה וועלכע טובה האב אים ליב פיר זיך ווי א ווי א ליבהאבער. נאכדעם שטייט נאך א פרשה אדער דריי זאכן וואס האבן נישט קיין שייכות, את חוקותי תשמרו ס'קוקט אויס ווי א העדינג, מ'זאל נישט מאכן קיין כלאים, ס'דא כלאים פון בהמות, כלאים פון שדות, כלאים פון בגדים, נאכדעם איז דא די דין פון א שפחה נחרפת לאיש, שפחה חרופה וואס איינער שלאפט מיט איר דעמאלטס איז א אינטערעסאנטע הלכה אז מ'באקומט נישט קיין מיתה ווייל זי איז א שפחה חרופה, אבער אז מ'דארף ברענגען א אשם דאס איז אזוי ווי די עונש אדער די סליחה די חטא די תשובה פאר די חטא, נאכדעם איז דא די הלכה פון ערלה און נטע רבעי און. אה, דאס איז די הלכה פון ערלה און נטע רבעי. נאכדעם איז דא א ליסט פון הלכות לכאורה פון די היקש זעהט אויס אזוי זאגן מפרשי מפרשי הפשט אז ס'איז אלץ געווען מנהגי עבודה זרה לא תאכלו על הדם לא תנחשו לאזן פיאות און פון די בארד און פון די קאפ נישט מאכן קיין שרט כתובת קעקע אזוי דאס די אלע זאכן האבן זיך געפירט עבודה זרה די תורה וויל מרחיק זיין נאכדעם שטייט אל תחלל את בתך להזנותה דאס איז לכאורה א אזהרה א טאטע דארף היטן אויף זיין טאכטער פונקטליך אין וועלכע פאל ווייס איך נישט את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו האבן מיר שוין גערעדט. נאכדעם ווייטער ענינים פון עבודה זרה, אל תפנו אל האובות ואל הידעונים, ס'ווערט מיט מען איז מטמא, נאכדעם שטייט מען זאל מכבד זיין די זקנים, נאכדעם שטייט מען זאל נישט מאנה זיין א גר, אונאת דברים, אדער אפשר אויך אונאת ממון, א גר ווייסט קען זיך נישט אזוי אויס, מ'קען אים גרינג אויסנארן, נאכדעם שטייט מען זאל האבן, מ'זאל נישט מאכן קיין עוולה במשפט, במידה, נישט האבן קיין פאלשע מידות און משקולות, און אזוי פירט זיך אויס די פרשה, נאר פירט זיך אויף אני ה', און דא ביי די סוף געבט ער שוין א לענגערע חתימה אזוי ווי די אייבערשטער סיינט, אני ה' הייבט אויף איך בין גאט, ממילא וויבאלד איך בין גאט דארפסטו מיר פאלגן, און וועלכע גאט בין איך, ווי קענסטו מיך, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, און ער פירט אויס ושמרתם את כל חוקותי ואת כל משפטי ועשיתם אותם, אני ה', און דאס איז די גאנצע פרשת קדושים, ס'איז זייער פשוטע הלכות, מ'קען זיך מתעמק זיין יעדע איינס, יעדע איינס איז כללים וואס מ'קען זיך לערנען אסאך הנהגות און הלכות און מנהגים, אבער באופן כללי איז זייער פשוט צו פארשטיין וואס דאס טוט און וואו ס'גייט און וואס ס'מיינט און פארוואס ס'איז אלעס זאכן וואס זענען זייער פשוט, קען זיין באופן כללי איז דא אזוי אפאר זאכן וואס חזר'ן זיך איבער, מ'זאל מכבד זיין די עלטערן און בכלל א זקן, מ'זאל מכבד זיין די בית המקדש און שבת, ברענגן קרבנות ריכטיג, נישט טון קיין עבודה זרה, נישט טון קיין גוי'אישע זאכן, ס'דא הלכה הלכות פון וויאזוי מ'פלאנצט און וויאזוי מ'ברענגט למשל ערלה און אזוי ווייטער, און די און געבן צדקה בשעת מ'פלאנצט, פאה און אזוי ווייטער, דאס איז מער ווייניגער די רוב זאכן דרייען זיך ארום דאס ווער ס'. מען וויל מאכן אזויווי א כלל פון די כללים, זעהן אז ס'איז אלץ ענינים וואס זענען וויכטיג אזויווי כללים פון דרכי התנהגות וואס אויף דעם שטייט קדושים תהיו כי קדוש אני.